ולזכות סופי זיסל בת חיה שרה שתחיה וויינבוים ליום הולדת שלה יום ערב ראש השנה. ג חלקים משיחת כ ח אלול תשמ ג. וואס דאס איז די פרשה האזינו, וואס האזינו איז אויכעט מדגיש דעם ענין האחדות, און כמדובר כמה פעמים אז וויבאלד אז דאס איז נוגע, פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך, אז ראשיכם שבטיכם דארפן באווארענען אז וויבאלד אז ער איז איין זאך מיט תורה איז וואס איז שייכות צו אים און למאי נפקא מינה ביי אים וואס עס טוט זיך מיט דער גאנצער וועלט און מיט אלע עניינים וואס איז דא אין וועלט אז ער איז אינגאנצן תורה און תורה איז נקראת על שמו. דארף מען אויכעט באווארענען אז די ראשיכם דארפן האבן שבטיכם ביז שואב מימיך, און דווקא ווערט דער ניצבים לפני הוויה איז דאס דווקא ווען ס'איז דא כולכם צוזאמען מיט די הכרזה אז דאס איז דער אמת'ער ראשיכם און דאס איז דער אמת'ער שואב מימיך. איבער דעם ווייל קאן זיין דווקא ווען מ'איז כולכם, אט דעמאלט איז ניצבים לפני הווי אלוקיכם, און היום, אז מה היום הולך ומאיר, ווי ער זאגט אין מדרש תנחומא און אראפגעבראכט אין חסידות און נתבאר בזה. וואס דאס דארף מען פועל זיין און אריינקנעלן און מסביר זיין אז ביים ראשיכם זאל ניט נאר ער זאל דאס מקבל זיין,

ווי אזוי עס איז דא עניינים וואס פון אלע ניין דרגות שלפני זה דארפן אנקומען צו שואב מימיך, און נאך מערער, אז ניט נאר אז ער ווערט זייער ראש, נאר מבלי אשר ימצא ראש וסוף, דאס ווערט אלץ אויפגעהויבן אין אן ארט וואס דארט איז בכלל נישט שייך דער גאנצער גדר פון ראש וסוף. און דאס איז אויכעט די הסברה בפשטות, ווי אזוי פרשה האזינו איז מדגיש דעם ענין ניט נאר פון התקרבות און שייכות פון יעדער אידן כמוך, נאר ביז אין אן אופן פון אחדות, אין פשוטו של מקרא אין פרשה האזינו איז די גאנצע פרשה רעדט זיך און שטייט ווי אלע אידן זיינען צוזאמען. די איין און איינציגע פרשה פון משה רבינו אן ביז שואב מימיך וואס דאס איז ווי רשי זאגט געווען אויכעט בימי משה. בשעת ס'רעדט זיך אין וזאת הברכה איז א טייל פון די פרשה די שמונה פסוקים איז דאס ווי משה רבינו איז אין הר נבו און נאך העכער. בשעת ס'רעדט זיך אין וילך לפני זה, וואס אף על פי ווי איז דאך דאס געווען וילך משה אל כל ישראל, פון דעסטוועגן איז די פרשה אליין מדגיש אז משה רבינו האט געזאגט אינמיטן הקהילו אלי, איז דאך פארשטאנדיג בפשטות אז איידער ס'איז געווארן דער הקהילו אלי איז ניט געווען דאס אין אלע צוזאמען בקהל אחד. הקהילו אלי וועט אפגעבן די שירה, איז ניט נאר די שירה פון האזינו, וואס ווי רשי טייטשט עס אויף השירה הזאת איז ביז וכפר אדמתו עמו, נאר אויך די פסוקים שלאחרי זה, ביז דעם לעצטען פסוק פון האזינו, איז דאס געזאגט געווארן ווען אלע אידן זיינען געווען צוזאמען, צוזאמען מיט משה רבינו. און צוזאמען מיט יהושע בן נון, סיי דער חמה וואס ביי אידן סיי לבנה וואס ביי אידן, און וואס דאס איז כאמור פשוטו של מקרא, און בשעת מען לעבט מיט דער צייט איז דאך לכל לראש הייבט זיך דאך אן פון אין מקרא יוצא מידי פשוטו, וואס זעט מען אין דער פרשה בנוגע צו ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, וואס בשעת מען זאגט כלל איז דאס שוין מדגיש אז ס'איז דא פרטים, און ס'איז אויך מדגיש אז דאס איז כלל גדול, ס'איז אבער דא א כלל קטן, ווי די גמרא זאגט אין שבת מ מכלל דאיכא כלל קטן, וויבאלד אז מען זאגט כלל גדול בשעת ס'קומט אבער. אין פרשה האזינו פון האזינו השמים ביז דעם לעצטן ווארט פון דער פרשה איז דאך געזאגט געווארן נאכדעם הקהילו אלי און בשעת אלע אידן זיינען געווען צוזאמען פון משה'ן ביז דעם שואב מימיך וואס דאס איז פשוטו של מקרא וואס דער פשוט שבפשוטים ווייסט דערפון און מען זאגט אים אז דאס איז דער לערנונג פאר די גאנץ אלע טעג פון אט דער סדרה, וואס יעדער טאג אז מען פרעגט וואס פאר א טאג איז דאס, אדער וואס פאר א רגע פון טאג איז דאס, זאגט מען אז דאס איז א רגע ווען חיינו, היא חיינו, איז דאס פרשת האזינו. און אויף דערויף האט מען די הבטחה, ווי רשי ברענגט אראפ, מכאן הבטחה לישראל, אז לא תשכח השירה הזאת, אז צי מען וויל יא צי מען וויל ניט, צי מען טוט אזוי אדער מען טוט רחמנא ליצלן קאפויער, האט תורת אמת מבטיח געווען, אז לא תשכח השירה הזאת, און השירה הזאת איז דאס שירה לשון יחיד און הזאת לשון יחיד, ביז בפשטות הענינים. זענען דעמאלט אלע אידן געשטאנען צוזאמען אין דעם זעלבן מקום, ניט נאר אין דעם זעלבן זמן, נאר אין דעם זעלבן מקום. דערנאך טוט אויף די סדרה נאך א ענין, אז מען זאגט אז בשעת אידן שטייען דא למטה צוזאמען מיט משה רבינו, איז אט דעמאלט דערגרייכט עס און דאס וועט אט דעמאלט שטיין צוזאמען ביחד השמים וכל צבאיהם און הארץ וכל צבאיהם, האזינו השמים וארם ואדברה און ותשמע הארץ, דערפאר וואס דאס איז דברי פי, און אז מען זאגט איבער משה'ס רבינו דער ווערטער, און דאס זאגט איבער א איד וואס ווי ער זאגט אין תיקוני זוהר אתפש

און בשעת ער זאגט האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, הערן דאס אלע הימלען און אלע עניינים שבארץ וכל צבאה, און אין אן אופן אז זיי האבן קיין ברירה ניט, ניט די פשט אז מען זאגט זיי און דערנאך זאגט מען אן ובחרת בחיים, ווי ווען ס'רעדט זיך וועגן א אידן, ווען ס'רעדט זיך וועגן שמים וכל צבאה כולל אלע מלאכים ביז למרכבה, והארץ וכל צבאה כולל בעלי חיים על אחת כמה וכמה צמחים ודומם, וואס דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז תפקידם שמרה רוחם, זיי קענען דאס ניט משנה זיין, ניט מלאכים, ניט בעלי חיים, ניט צמחים. ניט דומם און ניט מדבר, דער איינציקער וואס האט די בחירה איז דאס אדם אדמה לעליון, הן האדם היה כאחד ממנו, און בשעת דער אחד ממנו זאגט האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, איז ניט דער פשט אז זיי קענען זיך מיישב זיין צו פאלגן צו ניט פאלגן, ער זאגט עס ווערט עס אזוי געטאן אין שמים און אין ארץ און כל צבאיה. וואס דאס קומט אויכעט בקשר וואס ס'האט זיך גערעדט פאר א יארן בארוכה, אז נשיא דורנו האט דערציילט אז דער צמח צדק פלעגט ראש השנה מאכן די פאריאטקעס, פאריאטקעס הייסט די סדרים, אין עיר הבירה אין פעטערבורג ווי ס'האט דעמאלט געהייסן, וואס דאס איז געווען דער מושל בכיפה בזמן ההוא. וויבאלד אז דארט איז געווען רוב מנין און רוב בנין פון אידן, ווי ער זאגט זיך אין מכילתא אז בשעת אידן קומען רוב מנין ורוב בנין אין אן ארט, מוז דער ארט ווערן א מושל בכיפה בגלל כבודם של ישראל, וואס אזוי איז געווען אויכעט ביי אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, על דרך זה איז געווען ביי פרעה און נבוכדנצר ווי ער ברענגט די דוגמאות.